היינטיגע דף איז דף טז עמוד ב', אונז האלט מיר דף טז עמוד א', אפאר שורות פון אונטן. בערך פינף זעקס שורות פון אונטן. זאגט די הייליגע גמרא, אונז האמיר שוין געהאט די גמרא אין ערשטן פרק, די גמרא מאכט א חזרה, אונז עמיר עס דורך גיין שנעל, אונז האמיר עס דעמאלטס גאנץ גוט דורך געטון, איז לאמיר זען וואס די גמרא זאגט, תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט, ס'איז געשטאנען אין די משנה, חתן פטור מקרישמע, אז אז א חתן איז פטור פון קרישמע ווייל ער קען נישט מכוון זיין, תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, בשבתך בביתך, פון דעם לערן איך ארויס אז פרט לעוסק במצוה, אז דווקא א מענטש וואס איז נישט טרוד ב, ער איז נישט קיין עוסק במצוה, איז ער מחויב מיט קרישמע. ובלכתך בדרך לערן איך ארויס פרט לחתן, מכאן אמרו, פון דא האבן חז"ל געלערנט אז הכונס את הבתולה, איינער וואס האט חתונה מיט א בתולה וואס איז דא אן עסק פון בתולה, איז פטור, איז ער פטור פון ליינען קרישמע, ואת האלמנה. ווען ער האט חתונה מיט אן אלמנה וואס איז נישט דא די טרדא דבתולים איז חייב איז ער יא מחויב צו ליינען קרישמע מאי משמע ווי לערן איך ארויס פון די ווערטער פון די ובלכתך בדרך אז א עוסק במצוה זאל זיין פטור אמר רב פפא כי דרך האט מען שוין אויבן געהאט אז די אז די דרך גייט זיין א לימוד סיי אויף בשבתך בביתך און סיי אויף ובלכתך אונז עמיר נישט איבערגיין אלע רש"י'ס איז כי דרך מה דרך רשות. נארמאל ווען א מענטש גייט אונטערוועגנס איז עס רשות, אף הכא נמי רשות איז די חיוב פון קרישמע, נאר ווען א מענטש איז אונטערוועגנס אויף רשות. פרעגט די גמרא מי לא עסקינן דקאזיל לדבר מצוה, איז דאך דא א מאל וואס א מענטש גייט לדבר מצוה, ובלכתך בדרך איז כולל אויך א פאל וואס א מענטש גייט לדבר מצוה, זאל דעמאלטס אויך זיין א חיוב, זאל דעמאלטס אויך זיין א חיוב צו ליינען קרישמע, ואפילו הכי אמר רחמנא ליקרי, איז ממילא וויאזוי קען איך ארויסלערנען פון ובלכתך בדרך אז דווקא א עוסק במצוה, איז פטור מן המצוה, ענפערט די גמרא, די גמרא טוישט אביסל דעם לימוד, אזוי האבן אונז דעמאלטס געלערנט, אם כן לימא קרא בלכת מאי בלכתך, בלכתך איז א דגוש אז ס'דארף זיין לכתך, ס'דארף זיין דיין סארט לכת, איז שמע מינה בלכת דידך הוא דמחייבת הא דמצוה פטירת, זאגט די גמרא, אי הכי אויב אזוי, מאי איריא הכונס את הבתולה, איינמאל האסטו עס האסטו עס אוועקגעשטעלט אז ס'האט צוטון מיט א מענטש וואס איז פארנומען מיט א מצוה, האט דאך שוין נישט מיט הכונס את הבתולה, אפילו כונס את האלמנה, נמי, ס'איז חתונה מיט אן אלמנה איז אויך א מצוה. ענפערט די גמרא הכא טריד והכא לא טריד אז אז די ווארט איז אז כ'בין טרוד מיט מחשבת בתולים. פרעגט די גמרא אי משום טרדא אפילו טבעה ספינתו בים, א מענטש האט א מורא'דיגע דאגה, זיין גאנצע פרנסה איז געגאנגען אין וואסער אריין. אלמה אמר רב אבא בר זבדא אמר רב, אבל חייב בכל מצוות האמורות בתורה חוץ מן התפילין. שהרי נאמר בהם פאר, שנאמר פארך חבוש עליך, און איינמאל תפילין ווערט אנגערופן פאר איז פאר במקום אפר קומט נישט אריין, זעט מען אז אפילו א אבל וואס איז טרוד אויך א ענין פון צער מער פון די טבעה ספינתו בים איז יא מחויב בכל המצות האמורות בתורה, פארוואס פטר איך אים נישט אזוי ווי איך פטר טירדא דעסק בתולים, ענפערט די גמרא, אמר התם טירדא דרשות, ס'האבן שוין דעמאלטס אויסגערעדט אז אפילו די טירדא פון אבילות וואס אבילות איז א מצוה הייסט נאך אלץ א טירדא דרשות, און אוודאי כונס את האלמנה, הגם. ער האט חתונה ס'איז א מצוה, אבער מצד די טירדא איז עס נישט איז עס עס איז נישט הייסט קיין טירדא דמצוה, הכא טירדא דמצוה, און דא דווקא דא ביי ביי כונס את הבתולה וואס ס'איז דא ביידע ס'איז דא טירדא און ס'איז דא מצוה, דעמאלטס האב איך די פטור אז און די מענטש איז נישט מחויב צו לייענען קריאת שמע. זאגט די הייליגע משנה, אונז האבן שוין געהאט אויבן דערמאנט אז רבן גמליאל ווען ער האט חתונה געהאט, האט ער יא געליינט קריאת שמע די ערשטע נאכט כאטש וואס ס'איז א חתן איז פטור און די גמרא גייט ווייטער פארציילן פארשידענע אינטערעסאנטע הנהגות פון הייליגן תנא רבן גמליאל רחץ לילה הראשון שמתה אשתו די ערשטע נאכט וואס זיין פרוי איז געשטארבן איז האט ער זיך געוואשן מיט ווארעם וואסער כאטש וואס ס'איז אן אבל איז אסור ברחיצה רש"י לייגט צו ווערטער רש"י זאגט ונקברה בו ביום, און מיר זעהן אין די גמרא דא אז אז ונקברה בו ביום מיינט אז דווקא ווייל איך בין שוין ארויס פונעם ערשטן טאג פון אבילות און איך האלט שוין יעצט אין די נאכט אריין האט זיך רבן גמליאל מתיר געווען זיך צו גיין וואשן. נאך א זאך וואס די אחרונים נעמען ארויס פון רש"י אז דאס פון רחיצה איז נאר נאכדעם וואס ס'איז ונקברה אבער די גאנצע דין בשעת וואס א מענטש איז א אונן און נאכנישט קיין אבל האט ער נאך אזוי דא וואס לערנען אזוי וועל איך לערנען האט ער נאכנישט קיין דין איסור רחיצה. פארשטייט זיך זאגט אז איינמאל די מת איז געשטארבן נישט תיכף הייבט זיך אן די איסור רחיצה נאכדעם וואס ס'איז ונקבר בו ביום און די ס'איז אריין געקומען דעם דין אבילות יעצט ווערט א שאלה צו ס'איז דא א איסור רחיצה אדער נישט און וואס איז די איסור די ערשטע טאג צו די נאכט גייט נאך דעם ערשטן טאג אלע זיבן טעג. וואס איז די גדר פון די איסור רחיצה? ווייל די איסור רחיצה הייבט זיך אן מצד דעם דין אבילות, נישט מצד דעם דין אנינות, א וויכטיגע הקדמה, די גמרא גייט רעדן דא א גאנצע צייט פון אנינות, באט ס'מיינט אבילות. אין אונזער שפראך צעטיילט מען צווישן אן אונן און א אבל, באט ווען די גמרא באציט זיך צו אנינות מיינט עס די דין אבילות. רחץ לילה הראשון שמתה אשתו א, לכאורה אז ס'איז דא א דין אבילות איז דאך דא א דין איסור רחיצה, אמרו לו תלמידיו לא למדתנו רבינו שאבל אסור לרחוץ און דו ביסט דאך יעצט אן אבל, אמר להם. האט ער געזאגט צו זיי איני כשאר בני אדם, איך בין נישט ווי סתם א מענטש, איסטניס אני, איך בין אן איסטניס, איך בין א א אדם מעונג ומפונק, זאגט רש"י, און די גמרא גייט אויסקומען אז אוודאי נישט די היתר דא מדין אונס, א אונס איז פטור אויף כל התורה כולה, נאר וואס די גדר איז אז במקום איסטניס לא גזרו בה רבנן, אז ס'איז בכלל נישט דא די דין אבילות, ווי תוס' איז מסביר, אז ווייטער נישט שוין איז אן איסטניס זיך גייען אפשוינען, נאר עס איז אן אנדערע סארט רחיצה, ווען א מענטש וואשט זיך נארמאל, די סארט רחיצה וואס מען האט גע'אסר'ט מצד אבילות איז א רחיצה של תענוג, אן איסטניס איז עס א ניד, עס איז א אנדערע סארט רחיצה בכלל, וואס חזל האבן נישט גע'אסר'ט אזא סארט רחיצה. פארציילט די גמרא נאך א מעשה. מיט דעם מיט דעם ר' גמליאל כשמת טבי עבדו איז זיין פעימעס קנעכט טבי ווען ער איז געשטארבן איז קיבל עליו תנחומין האט ער יא מקבל געווען דערויף תנחומין פשט איז לכאורה אז ער איז געזיצן שבעה אמרו לו תלמידיו לא למדתנו רבינו שאין מקבלין תנחומין על העבדים עס איז נישט דא קיין דין אז דו זאלסט דא זיצן שבעה אמר להם אין טבי עבדי כשאר כל העבדים. ער איז נישט אזוי ווי אלע אנדערע עבדים וואס א עבד כנעני האט נישט קיין חשיבות, נאר כשר היה ער איז געווען אן ערליכער, די ראשונים פרעגן שוין אז פון די משנה זעט אויס די גאנצע שמועס איז אז צו א עבד איז א עבד כנעני צו ער איז יא כשר אדער נישט כשר, פרעגן די ראשונים אפילו א עבד עברי. אז די דין תנחומין, די דין אבילות איז נאר ביי די ז' קרובים, לאמיר זאגן ער ער איז אן עבד עברי, ער איז א איד, ער איז דאך נישט מיין קרוב, און די רשב"א, אנדערע ראשונים זאגן אז אויף א תלמיד, אדער אויף אן עבד וואס איז מורא'דיג נאנט צו א מענטש, איז יא דא א דין אבילות. כ'מיין אזוי ווי מ'זעט דאך פארקערט אויף א, אז א תלמיד אויף א רבי'ן, דאס ווייסט דאך יעדער איינער, אבער די ראשונים זאגן עס אפילו אויף פארקערט. זאגט די הייליגע גמרא, די משנה ווייטער, חתן אם רוצה לקרות קרישמע לילה הראשונה קורא, און אזוי טוהן אונז להלכה, אז א חתן קען יא לייענען קרישמע, רבי שמעון גמליאל אומר, לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול, אז ס'דא צוויי וועגן ווי אזוי צו לערנען, רבי שמעון גמליאל זאגט איינס, איינער וואס העט לייענען קרישמע איז א ענין פון יוהרא, ער זאגט איך קען מכוון זיין, און צוויי איז דא ראשונים וואס לערנען אז מ'טראסט אים נישט. אז ער זאגט ער קען מכוון זיין באט עכט קען ער נישט אז דו קענסט נישט מכוון זיין האסטו נישט וואס צו ליינען קרישמע, אונז למעשה טוהן מיר ממש פארקערט אז א חתן ליינט קרישמע און די פוסקים זאגן אז ס'איז דא א יוהרא, דער חתן וואס זאגט אז איך גיי נישט ליינען קיין קרישמע איז דא א יוהרא דערין ווייל אונזער טענה איז אז דו ביסט עניוועיס נישט מכוון אונזער גרויסע כוונה וואס אונז האמיר א גאנץ יאר קען א חתן אויך, דער חתן וואס זאגט אז איך קען נישט מכוון זיין דער פשט איז אז ער זאגט א גאנץ יאר איז עפעס מיין כוונה א מורא'דיגע כוונה דאס איז א ענין של יוהרא. יא. זאגט די הייליגע גמרא. איין קנייטש וואס איך קען באשטיין צוצולייגן, איז ווי ס'זעהט אויס פון תוספות, איז די תלמידים האבן געהאט א גאנצע דיבעיט מיט רבן גמליאל, מ'מעג יא זיצן שבעה, מ'מעג נישט זיצן שבעה, המקום ינחם איז נישט קיין פסוק, צורייסן די קליידער איז אויך נישט קיין איסור, וואס איז די פראבלעם דא פון זיצן אויף א בענקל זיבן טעג און מקבל זיין תנחומין? איז רש"י זאגט, נישט רש"י, תוס' זאגט אז ס'איז דא א פראבלעם, דילמא אתי לאסוקי ליוחסין, אויב בין איך זיך מייחס צו דעם עבד, צו דעם עבד כנעני ווי ער איז א איד, און מענטשן מיינען אז זענען אידן, זענען יהודים כשרים, טיפער פון דעם איז, ווי ס'זעט אויס פון די גמרא קען זיין א פראבלעם אז מענטשן זאלן מיינען אז דער עבד איז גאר געווען דיין קינד, מ'וועט אים מייחס זיין צו דיר. נישט נאר וואס ס'וועט סתם זיין א דזשענערעל פראבלעם אין יוחסין אז מ'וועט אים אריינברענגען אין יחוס בוים כאילו ער איז א איד, נאר מ'עט גאר מיינען אז ער איז דיין קינד, און דעם גייט מען זען פארשידענע זאכן וואס מ'טוט רעגלמעסיג בשעת אבילות זאל מען נישט טון ביי אן עבד זאל נישט ארויסקומען די טעות. לויט דעם ווערט די פראבלעם אז אז ער זאגט אין טבי עבדי כשאר כל העבדים כשר היה, וואס העלפט מיך אז ער איז כשר? איך האב דאך דא א פראבלעם כ'האב דאך דא א יוחסין'דיגע פראבלעם, איז ווי ס'זעהט אויס אין די ראשונים איז די טענה פון כשר היה מיינט אז עס איז ידוע מפורסם אז אן אוטלייער און מענטשן גייען נישט קומען דא האבן דעם טעות, מ'וועט וויסן פארוואס איך טו עס, נישט ווייל ער איז א קינד, נאר ווייל ער איז כשר היה, ער איז געווען עפעס אן אויסטערלישע עבד. זאגט די הייליגע גמרא, מאי טעמא דרבן גמליאל, וואס איז די טעם פון רבן גמליאל? ענטפערט די גמרא, קסבר אנינות לילה דרבנן, ווי יענקי, וועסט געבן א קוק צו די פענסטער זענען פארמאכט, איז דער רש"י ברענגט אז ס'איז א מחלוקת אין מסכת שכוח אז ס'איז א מחלוקת אין מסכת זבחים צו צו אנינות לילה דאס מיינט די אנינות די דאורייתא'דיגע אנינות דאס הייסט די דאורייתא'דיגע אבילות איז אלץ די ערשטע טאג איז רש"י ברענגט א פסוק, נישט רש"י די גמרא זאגט ואחריתה כיום מר, כיום מר מיינט אז די אבילות איז מינימום א טאג, די שאלה איז צו די לילה, די לילה נאך די יום צו ס'ווערט נמשך נאכן יום, און אויף דעם האבן אונז א מחלוקת צו יא אדער ניין, איז רחץ בלילה הראשון ווי די משנה איז מדקדק, פשט איז ווייל ער האט געלערנט אז איך בין שוין ארויסגעקראכן איינמאל ס'איז נאכט בין איך שוין ארויסגעקראכן פון די דאורייתא'דיגע דין אבילות, כ'בין שוין ארויסגעקראכן פון די דאורייתא'דיגע דין אבילות, און כ'בין א איסטניס און ס'נאר א דרבנן'דיגע איסור רחיצה, גיי איך מיך מעגן וואשן. מאי טעמא דרבן גמליאל קסבר אנינות לילה דרבנן, דכתיב ואחריתה כיום מר און נאר די טאג, דארט איז דא די דאורייתא'דיגע דין, במקום איסטניס לא גזרו רבנן, ס'איז אביסל אינטערעסאנט ווייל. איינמאל אונז האבן זייער שיין מסביר געווען די סברה פון איסטניס אז נישט די סארט רחיצה האט מען גע'אסר'ט איז אויב ס'איז א דאורייתא קענסטו אויך זאגן די סברה אז מדאורייתא איז אסור א רחיצה של תענוג וואס דארפסטו אנקומען, די תירוץ איז ס'ארבעט נישט אזוי ווען מ'רעדט פון דאורייתא'דיגע דינים איז עס קליר קאט און יעדער איינער וואלט אריינגעפאלן אינעם איסור און א מענטש האט נישט קיין רעכט צו זאגן איך בין אן איסטניס די רגע וואס אז ס'איז דרבנן, איז שוין לא גזרו ביה רבנן, דארט הייבט שוין אן זיך זאכן ווענדן מער נואנסד, צו דעם מענטש איז יא אריינגעפאלן די איסור דרבנן אדער נישט. גייען מיר ווייטער. כשמת טבי עבדו. תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט, עבדים ושפחות אין עומדין עליהם בשורה, ווען אבילים קומען צוריק פון פעלד, שטעלט מען זיך אין א שורה, רש"י זאגט אין שורה פחות מ פחות מעשרה, ואין אומרים עליהם ברכת אבילים, ס'איז דא א נוסח פון ברכת אבילים וואס די גמרא ברענגט מסכת כתוב, מסכת כתובות און ס'ענדיגט זיך ברוך מנחם אבילים, כ'ווייס נישט צו מ'זאגט עס אדער רבי חזקאל מ'זאגט עס, כ'געדענק מ'זאל זאגן עפעס א עפעס א נוסח, ניין, על כל פנים ס'דא אזא גמרא, כ'ווייס נישט צו מ'טוט עס היינט צו נישט, איי געס די מנהג איז נישט, ותנחומי אבילים דאס איז די געווענליכע זיצן שבעה לכאורה, תנחומי אבילים איז דאך סתם די המקום ינחם איז נישט עכט קיין גרויסע הלכה גלייב איך, תנחומי אבילים מיינט די גאנצע פראסעס פון זיצן זיבן טעג, פארציילט די גמרא א מעשה, מעשה ומתה שפחתו של רבי אליעזר, זיין שפחה איז געשטארבן נכנסו תלמידיו לנחמו, כיון שראה אותם עלה, ער האט געזען אז זיי קומען אים מנחם אבל זיין, עלה לעליה, איז ער ארויף געלאפן אויפן שטאק, ווייל ער האט נישט געוואלט זיי זאלן אים מנחם אבל זיין, ועלו אחריו זענען אים נאכגעלאפן, נכנס לאנפילון, רשי טייטשט אנפילון איז א בית קטן, אדער עפעס א קליין צימערל, נכנסו אחריו, נכנס לטרקלין, געגאנגען אין גרויסן צימער, נכנסו אחריו אמר להם, כמדומה אני שאתם נכווים בפושרים, כ'האב געמיינט ענק קען כאפן דעם רמז ווען ס'נאך געווען ווארעמע וואסער, עכשיו אי אתם נכווים אפילו בחמי חמין, און איך לויף אוועק פון ענק, ס'איז שוין הייס הייס, און ענק כאפן נישט אז איך וויל נישט ענק זאלן מיך מנחם אבל זיין, לא כך שניתי לכם אז עבדים ושפחות אין עומדים עליהם בשורה ואין אומרים עליהם ברכת אבילים ולא תנחומי אבילים, אלא מה אומרים עליהם? וואס זאגט מען יא? מען זאגט אזוי, כשם שאומרים לו לאדם על שורו ועל חמורו שמתו אז המקום ימלא לך חסרונך, כך אומרים לו על עבדו ועל שפחתו אז המקום ימלא לך חסרונך, איז די ס'דא וואס פרעגן דא אז אויב זאגט מען המקום ימלא לך חסרונך וואס איז ר' לעזער אנטלאפן? אפשר ווילן זיי אים דאס זאגן? די תירוץ איז אנדערש, ווען א מענטש קומט. צו יענעם און ער וויל אים זאגן המקום ימלא לך חסרונך, קודם ער דארף נישט קומען צו אים דערהיים, מען קען אים טרעפן אין בית מדרש, ס'איז א אנדערע סארט געזאגאכטס ווי ווען א מענטש קומט מנחם אבל זיין און ער האט פארשטאנען פון פון זייער ענערדזשי אז זיי זענען אנגעקומען דא מנחם אבל זיין, אזוי קען מען זאגן. תניא אידך, מיר האבן געלערנט נאך אין א ברייתא, עבדים ושפחות אין מספידין אותן, ר' יוסי אומר, מען האלט נישט קיין הספד, אלעס, מען זעט. מען זוכט צו מונע זיין אלע דיני אבילות מצד דעם פריערדיגן טעם אז מענטשן זאלן נישט מאכן קיין טעות און זאגן אז עס איז א יהודי כשר, רבי יוסי אומר אם עבד כשר הוא, אויב איז ער אן עבד כשר, אומרים עליו הוי, הוי זאגט רש"י לשון גניחות, א לשון פון א קרעכץ, איש טוב, ער איז געווען א גוטער מענטש ונאמן, א באגלייבטער מענטש, ונהנה, מיגיעו און האט נהנה געווען פון יגיע כפו אמרו לו אם כן מה הנחת לכשרים סאו מ'קען לערנען צוויי זאכן איינס אז ס'איז צוויי זייער א רעבישע הספד צוויי איך בלייב ווייטער מיט די הלכה'דיגע פראבלעם אז ס'זעהט אויס ווי א כשר'ע איד אז דו האלטסט אזא סארט הספד פון פון נהנה מיגיעו די גמרא האט דאך שוין אויבן געזאגט ברענגט די מהרש"א אז גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמים די שענסטע הספד וואס מען קען זאגן אויף א מענטש, ער איז געווען סעלף סאפישענט און ער האט זיך אליין געשפייזט, און אז דו זאגסט אזא סארט הספד, וואס וועסטו נישט זאגן אויף סתם א מענטש? זאגט די הייליגע גמרא ווייטער תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט אין קורין אבות, מען רופט נישט אבות לישראל, אז די טאטע, די פאונדינג פאדערס פון עם ישראל, אלא לשלושה, נאר צו די דריי פון אברהם יצחק און יעקב, אין קורין אמהות. אלא לארבע דאס איז רחל און לאה און שרה ורבקה. אבות מאי טעמא פרעגט די גמרא, פארוואס זאגט מען נישט אויף די י"ב שבטי קה אז זיי זענען אבות, אילימא משום דלא ידעינן, א מענטש ווייסט נישט אי מראובן קא אתינן אי משמעון קא אתינן אי הכי אמהות די זעלבע טעם נמי לא ידעינן אי מרחל קא אתינן אי מלאה קא אתינן אלא עד הכא חשיבי טפי לא חשיבי האט נישט די חשיבות פון וויאזוי איך הייס די אבות נאר טאקע אברהם יצחק ויעקב און די וואס האבן נישט די, ס'איז דא ראשונים וואס זאגן אז ס'האט א הלכות אויך אז מ'זאל נישט זאגן מי שענה לראובן הוא יענני וואט אדער מי שענה לראובן אבינו, אנדערע זאגן ס'איז נאר א ענין של כבוד, ס'האט נישט ממש קיין הלכות. גיימיר ווייטער, תניא אידך האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, עבדים ושפחות אין קורין אותם אבא פלוני ואמא פלונית. רש"י איז מסביר אז אזוי ווי היינט זאגט מען מיסטער פלוני אדער מיסעס פלוני א א וועג פון רעספעקט אז ס'איז דא אלץ אזא פארווארט איז א סאפיקס וויאזוי הייסט עס איז ראביי מיסטער איז אמאל פלעגט מען זאגן אבא וואס? באטשי אבא ואמא. ורבן שמעון בן גמליאל זאגט ער היו קורין אותם אבא פלוני פלוני ואמא פלונית, און זייער עבדים האט מען יא גערופן, זיין עבדים ושפחות האט מען יא גערופן, פרעגט די גמרא מעשה לסתור, זאגסט מיר א הלכה און דו ברענגסט מיך א מעשה וואס איז סותר די הלכה, ענפערט די גמרא משום דחשיבי, ס'איז דא צוויי וועגן וויאזוי צו לערנען, די פשוטע וועג ווי איך פארשטיי איז משום דחשיבי, אז מיר האבן שוין געהאט אין די משנה אז טבי איז געווען אן עבד כשר, אז רבן גמליאל זיינע עבדים זענען אלץ געווען אויסנאם, ממילא ווען מ'רעדט פון א אויסנאמליכע עבד קענסטו אים יא געבן די רעספעקט. אנדערע לערנען משום דחשיבי מיינט אז די קינדער פון רבן גמליאל, די בני בית פון רבן גמליאל זענען געווען זייער חשוב, ממילא די פראבלעם אלץ פון אנרופן א עבד מיט אבא, מיט אבא פלוני אדער אמא פלוני איז אלץ אז מענטשן וועלן מיינען אז ער איז טאקע זיין זון, ס'קען טאקע מיינען א לשון של חשיבות באט ס'קען אויך מיינען אז ער איז ליטערלי מיין טאטע. מילא ביי סתם א מענטש איז אלץ דא די חשד אז נאך אן עבד וועל איך אים מייחס זיין און כ'וועל זאגן ער איז טאקע מיין טאטע, דא וואס משום דחשיבי די בני הבית פון ר' גמליאל זענען געווען חשוב יעדער האט געוואוסט ווער זיי זענען דאס א רביש אייניקל דאס איז דאס איז נישט געווען קיין רום פאר ערער דא איז איז משום דחשיבי האבן זיי יא געמעגט רופן די עבדים אבא אדער אמא און זיי האבן נישט געהאט קיין פראבלעם אמר ר' אלעזר מאי דכתיב כן אברכך בחיי. בשמך אשא כפי, דרשן איך אזוי כן אברכך בחיי בחיי גייט ארויף אויף לימוד התורה, תורה ווערט אלץ אנגערופן חיים, זו קרישמע, דאס גייט ארויף אויף קרישמע, בשמך אשא כפי, איז זו תפילה, אונז האבן שוין אויבן געהאט אז כפי איז א לשון פון תפילה, ארחץ בנקיון כפי, וואס כפי מיינט דארט די האנט, און ס'מיינט אויך תפילה אויב איך געדענק גוט, און בכלל. טרעפן פסוקים אז א מענטש זאל אויפהייבן זיינע כפיים און אזוי זאל ער דאווענען, כפיים איז אלץ א ענין פון תפילה. דרש'נט די גמרא ווייטער די פסוק ואם עושה כן עליו הכתוב אומר כמו חלב ודשן תשבע נפשי און דער מהרש"א איז מסביר אז עס איז אזוי ווי ער ברענגט א קרבן, אונז האבן שוין געהאט אויבן דף ט ו עמוד א' אז א מענטש וואס דאווענט צייטליך און ליינט קרישמע צייטליך איז כאילו בנה מזבח והקריב עליו קרבן. ולא עוד אלא שנוחל שני עולמים, א מענטש איז זוכה צו ביידע וועלטן, אנבעליוועבל בעולם הזה ובעולם הבא, פשוט ווייל ער געדאוונט און ער האט געליינט קרישמע ווי ס'דארף צו זיין שנאמר ושפתי רננות, רננות זאגט רש י איז א לשון שתיים, ביידע וועלטן יהלל פי פון דעם וואס איך דאוון און איך ליין קרישמע. דא גייט די גמרא זיך אריינלאזן אין פארשידענע אינטערעסאנטע תפילות, די הלכה איז דאך א מענטש זאל מאכן תפלתו ארעי, ער זאל אליין צולייגן עפעס פון זיין הארץ, ביים דאווענען איז די הייליגע אמוראים פלעגט זיך יעדער איינער האבן זיין תפילה וואס ער פלעגט צולייגן סוף שמונה עשרה, פארציילט די גמרא רבי אלעזר בתר דמסיים צלותיה אמר האט ער געזאגט אזוי יהי רצון מלפניך ה' אלקינו שתשכן בפורינו, פורינו מיינט בגורלנו, אהבה ואחווה שלום ורעות, און מפרשים זענען מסביר אז עס איז די זעלבע נוסח וואס מען זאגט אין די שבע ברכות, א מענטש זאל מתפלל זיין פאר זיין שלום בית ער זאל לעבן מיט זיין פרוי באהבה ואחווה גייט ארויף אויף די. אויף די פאמיליע מיטגלידער און ושלום ורעות גייט ארויף אויף סתם אז ס'זאל נישט זיין קיין מחלוקת ותרבה גבולנו בתלמידים אז אסאך אידן זאלן קומען צום שיעור ותצליח סופני אחרית ותקוה אז א מענטש האט אלץ א געוויסע האופ און ס'זאל טאקע צו אין זיין ביזנעס צו זיין פערסאנעל גראוט צו אין זיין רוחניות וואטעווער די מענטש'ס האפענונג איז ער זאל אנקומען צו זיין גאול ותשים חלקינו בגן עדן ותקננו בחבר טוב ויצר טוב.

טוב ליצר, א מענטש דארף פילן א דערהויבנקייט, דארף פילן א א א א א משיכה צו רוחניות, ותבא לפניך קורת נפשינו לטובה. רבי יוחנן בתר דמסיים צלותיה אמר הכי יהי רצון מלפניך השם אלקינו שתציץ בבשתנו, זאלסט זען אונזער בושות, דא זאגן עס גייט ארויף אויף די עבירות, ווי אונז שעמען זיך מיט די עבירות, דא זאגן עס גייט ארויף אויף די גוים, די גוים פארשעמען אונז, ותביט ברעתנו, זע די שלעכטס און דריי עס איבער לטובה,

הכי יהי רצון מלפניך ה' אלקינו שתהא תורתך אומנותנו אז אונזער אומנות זאל זיין נישט דאס וואס אונז ארבעטן אז די עיקר חיות פון א מענטש זאל זיין פון פון דעם וואס ער קומט לערנען אין בית מדרש ואל ידוה לבנו א לשון וכל לבב דוי ואל יחשכו עינינו אונזערע אויגן זאלן נישט פארטונקלט ווערן רב בתר צלותיה ס'איז א באקאנטע תפילה אמר הכי יהי רצון מלפניך ה' אלקינו שתתן לנו חיים ארוכים חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות, געזונטע ביינער, חיים שיש בהם יראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים של עושר וכבוד, חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמים, חיים שתמלא לנו את כל משאלות לבנו לטובה, און ס'דא וואס ענדיגן דא בזכות תפילת רב, ווייל דאס איז טאקע א מימרא פון רב, רבי בתר צלותיה אמר הכי, מ'זאגט עס ביים דאווענען, יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו, שתצילנו מעזי פנים. אז זיי זאלן זיך נישט רייצן מיט מיר, זאגט רשי, מעזות פנים זאגט רשי אז שלא יוציאו עלי לעז ממ ממזרות, ס'איז עפעס א מעשה אין א גמרא אז רבי האט געהאט עפעס א אישו מיט דעם אז חלילה מ'זאגט אויף א מענטש אז ס'איז דא א פסול איז עס ליידט ער פון עזות פנים, מאדם רע, מפגע רע, מיצר רע, מחבר רע, משכן רע, משטן המשחית, מדין קשה, מבעל דין קשה, בין שהוא בן ברית, בין שאינו בן ברית, אפילו נישט מול, אדער ואף על גב דקיימי קצוצי עליה דרבי זאגט די גמרא טייטש רש"י שהיו שוטרים עומדים במצות אנטונינוס רבי האט געהאט סעקיוריטי ער געהאט א סעקיוריטי דיטעיל וואס די מלכות סיקרעט סערוויס די מלכות האט אים צוגעשטעלט מען זאל אים היטן אז וואס אז להכות ולנקום בכל העומדים עליו ווען איינער קומט זיך טשעפענען זאלן זיי זאלן זיי עס באקעמפן, מיט דעם אלעם האט רבי מתפלל געווען אויף די אלע זאכן, ווייל אם השם לא ישמר עיר שוא שקד שומר, א איד דארף אלץ צוקומען צום אייבערשטן, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור. סייעתא דשמיא.